אמעריקא ראנס אן דאנקען פרייס ענד פארטיסיפעישאן מעי ווערי לימיטעד טיים אפער טערמס אפליי. מ'האט געשמועסט אז דער בית ישראל האט געזאגט אז ס'איז געווען אמאל א שיכור וואס האט פארשטאנען אין א פלעשל, נישט קאלא, א פלעשל קאניאק האט ער גוט פארשטאנען, און ער האט עס ליב געהאט, ער האט געטוהן אין די סוגיא. און אמאל אריבערגיין האט ער געזען א פלעשל משופרא דשופרא, זען דאס איז א פלעשל, אזאנס און אזעלעכס. ער גייט צו די מוכר ער וויל עס קויפן, זאגט אים דער מוכר דאס קאסט צוויי טויזנט דאלער. צוויי טויזנט דאלער ווי האב איך אזויפיל געלט. האט אים אפגעלאזט געגאנגען ווייטער. אבער עס האט אים געקאכט, עס האט אים געברענט, ער האט געדארפט דעם פלעשל. ער גייט צו צו אים נאכאמאל, זאגט אים דער מוכר צוויי טויזנט דאלער, פארשטאנען? קיין פיאסטער נישט ווייניגער. מען האט אים אפגעלאזט. עס האט אים געקאכט, ער דארף דעם פלעשל, ער קומט צוריק, זאגט אים דאס קאסט צוויי טויזנט דאלער. קיצור ביז ער האט מחליט געווען, האט אים אזוי געקאכט, האט געוואלט דעם פלעשל, מחליט געווען ער גייט פארקויפן א טיש און בענקלעך אין שטוב, ער גייט נעמען אפאר גמחים, דעם פלאש מוז ער האבן. א שיכור. און אזוי פארקויפט נאך פלאשן. און אזוי האט ער געמאכט. פארקויפט טישן און בענקלעך, זיך אנגעמאכט גמחים, מיט אלצדינג. ש. און יעצט, ברוך השם, ער האט דעם פלאש, ער נעמט זיך עס טרינקען, און ער האט זיך געפילט אזוי דערהויבן, אזוי געהויבן, פאר אזא פלעשל האט ער עס אויסגעטרינקען. וואס קומט יעצט? יעצט קומט חיל בלע ויקיאנו, דאס דארף מען ברעכן, דארף מען קומען ברעכן. און עס איז אים געקומען צו ברעכן, עס האט אים געאיבלט, אבער ער האט עס נישט געוואלט אויסברעכן, איך האב דאך פארקויפט אויף דעם א טיש און בענקלעך, איך קען עס אויסברעכן? איך האב דאך אנגעמאכט גמחים וואס איך גיי צאלן, גיי איך צאלן ביז איך ווייס נישט ווען.

האסט אריינגעארבעט אין דעם, געב אכטונג, ברעך עס נישט אויס יעצט, ברעך עס נישט אויס, דו ווייסט דאך ווי דו האסט אריינגעארבעט, יעצט זע זיך צו געבן א אמת'ע דערהייב מיט דעם, אמנם קיין אזוי נאך א יום טוב אזוי אביסל דאס, אבער דאס איז דעם תפקיד פון די מענטשן זיך צו דערהייבן, צו דערהייבן אומעטום אין יעדן מצב, די בית אברהם שרייבט א לשון אין שביעי של פסח שבתות, די לשון איז דארטן פייער. אבער די געדאנק דארטן איז, ער זאגט אז די די וואס גראבן אונטער דער ערד, איך ווייס זיי הונדערט צוויי הונדערט מעטער גראבן זיי אונטער דער ערד, דארטן שיקט מען נאר מענטשן, דארטן שיקט מען נאר צו ארבעטן, דארטן גראבן נאר מענטשן וואס האבן נישט וואס צו טון מיטן לעבן, אליינס וואס זענען גוט אין לעבן גייט נישט דארטן, דארטן איז אויך סיי וועגן.

דארטן, דארטן טיף אונטער דער ערד, דארטן נאר, נאר די מענטשן וואס זענען פשוט, פשוט'ע מענטשן, אזעלכע וואס האבן נישט צו טון אינמיטן טאג, ווי דער בית אברהם, דארטן טיף אונטן, דארטן טרעפן זיי די בריליאנטן, וואס דער בריליאנט גייט אויפן קרוין פונעם מלך, שרייבט דער בית אברהם, אזא דור אפל ושפל, דו געפינסט זיך מיט נסיונות, מיט שווערע נסיונות, אונטער דער ערד, זאלסטו וויסן, דארטן גיבסטו א אכטונג אויף די אויגן, דארטן גיבסטו א שמועס אינאיינעם, דארטן גייט דאס א בריליאנט אויפן קרוין פונעם מלך מלכי המלכים. דארטן טאקע, ניין מ'מיינט ווי דא היינט דער רבי ר' מיילך, ווי דא היינט בעל שם הקדוש, ווי דא היינט תנאים ואמוראים, ווי דא היינט, אונז זעמער טאקע דארטן אונטן אונטן אונטן, אבער דארטן א שמירת עיניים, דארטן פון דארטן גייט די בריליאנטן אויפן קרוין פון מלך מלכי המלכים, פון א ביסעלע פונעם לשון זיינע, ער שרייבט א שארפע לשון, ער זאגט בעקבתא דמשיחא בדורות האחרונים. דעם שטיקל ווען ער זאגט ער זאגט אבער די עיקר איז דעם שטיקל בדורות אחרונים שהחשכות גדולה כל כך זאגט ער ואפילו גדולי ארץ שהיו בדורות הקודמים לא היו יכולים לעמוד בפני האוויר הטמא הערט א לשון אפילו גדולי ארץ שהיו בדורות הקודמים לא היו יכולים לעמוד בפני האוויר הטמא נאר בכוח מיוחד נתן הקדוש ברוך הוא לאלה שבדורות אלה שיוכלו לעמוד מ'זאל קענען מ'זאל קענען שטיין זאגט ער על דרך אותם אנשים החופרים מתחת לפני האדמה אבנים טובות ומרגליות, מען גראבט פון אונטער דער ערד דארטן די בריליאנטן זאגט ער, א מקום שהאוויר מחניק ביותר שרייבט דער בית אברהם דארטן ס'שטיקט דארטן ואלמלי ירדו שרי המלוכה שם ווען א נארמאלער מענטש גייט דארטן איינער וואס גייט אים גוט אין לעבן היו נחנקים מהאוויר. ורק אנשים פשוטים ביותר ומהם אלה שחייבים מיתה, נאר זיי שולחים שמה שיקט מען דארטן, והם מוציאים את אבני היקר זיי נעמען ארויס דארטן די בריליאנטן שזולתם אי אפשר כל קיום המדינה ומזה נעשה כתר למלך פון די בריליאנטן. דזהו כתר עליון און כתר מלכות זאגט ער, שטאף כ ד, זאגט ער, דאס איז אונזער דור, דאך דארט אין טיף טיף, דארטן א שמירת עיניים, דארטן ארבעט אויף זיך, דארטן איז א קרוינדל אויפן כתר המלך. יא, וויפיל אונז זעמער ווערד, טאקע ווייל מ'איז אזוי אונטן. ווי האט ער געזאגט, ר' גד'ל אייזנער, זאגט איינער, איינער אמאל אריינגיין צו א מלך, האט געוואלט, ער וויל טון, ער וויל העלפן דעם מלך, ער וויל עפעס טון פארן מלך, זאגט אים דער מלך הער זיך איין, זעלנערס האב איך גענוג, גענעראלן האב איך גענוג, שרים האב איך גענוג, איך האב אלץ גענוג, איך דארף איין זאך, איינער זאל מיר היטן אויף מיין דירה, אויפן פאלאץ, אויפהיטן אויפן דירה. אבער זאגט אים דער מלך, זאגט ער, יא, אוודאי, איך וויל עס טון פארן מלך, זאגט אים דער מלך, אבער זאלסט וויסן, ארום די דירה, ארום און ארום, איז דארטן בוץ, בוץ! וואס? דאס איז אונזער דור. דאס איז אונזער דור. דאס איז היטן, היטן כביכול, אבער זאלסט וויסן מ'האט עס טאקע אריינגעלייגט אין בוץ, דאס איז אונזער דור, אים האט ער אריינגעלייגט ביסט אין בוץ, אבער דארטן היטן, דארטן די קרוינדל, דארטן די בריליאנטן אויף מלך מלכי המלכים, דאס האבן מיר ארויסגענומען פונעם חנוכה, דאס איז געווען א מלחמה סטארע, און דאס איז טאקע, טאקע די דרײַצן בחורים ווען ס'איז געווען א מלחמה, ווען מ'האט געדארפט א מלחמה. ווי זאגט דער איזשביצער ער זאגט מען האט געליינט שבת כי הפרני אלוקים בארץ עניי האט האט יוסף הצדיק געזאגט טאקע ווייל בארץ עניי איז דערפאר הפרני אלוקים טאקע ווייל ער איז אריבערגעגאנגען אזעלכע נסיונות דערפאר הפרני אלוקים יא

זאגט ער ווען יעידער וואלט געוויסט, ער איז דאך געווען אזוי צובראכן צו שטארק, איר קענט זיך פארשטעלן? קענט איר זיך פארשטעלן ווי ער איז געווען דעמאלטס? ח ו נישט די וועלט נישט יענע וועלט, ווען יהודה וואלט געוויסט אז ער, יוסף, דאס אז דו האסט צו צוטון מיט א ברודער, עס איז נישט מער נישט ווי א ברודער דיינער, וואלט ער געווען צובראכן? ניין. אזוי קוקט אויס די אלע צרות אויף די וועלט, דמיונות, ס'איז א דמיון, ס'איז א דמיון, ווען יהודה ווייסט אז דאס איז, אז דאס איז א ברודער דיינער, וואלט ער געווען צובראכן? וואלט ער נישט געווען צובראכן. נאר וואס האט נישט געוואוסט? דאס איז דאס, די הסתרים אז דו זעהסט נישט, דו זעהסט נישט, טייטשט דער בית אברהם דאס טייטש שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים זאגט ער אזוי כחולמים ס'דא איין חולם חלומות אין תורה ווער? יוסף הצדיק יוסף הצדיק האט געחולמט יוסף הצדיק האט געחולמט און ער איז אריבער אזאנע זאנע זאנע זאנע שוועריקייטן אבער דאס איז אלס געווען א הכנה אים צו גרויס צו מאכן, דאס זאלסטו געדענקען. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים פונקט ווי יוסף הצדיק די אלע שוועריקייטן וואס דו גייסט אריבער, דאס איז אלס בגדר הכנה דיר גרויס צו מאכן, זאגט ער אזוי, זאגט דער בית אברהם, איינער חלומ'ט א חלום, א שלעכטע חלום אויף זיך, אוי, השם ישמרני, איז ביי חלום, אזא שווערע חלום, אזא שלעכטע חלום, ער גיבט זיך א הייב אויף, טוט אים נאך וויי די געשעפט, ס'איז דאך א חלום געווען, געענדיגט, ס'איז דאך א חלום.

א מורא'דיגע ווארט. ס'איז א יסוד וואס מען דארף עס געדענקען. ער טייטשט מיט דעם אריין אין פסוק דער אור החיים הקדוש. ס'איז א יסוד וואס מען דארף עס געדענקען. שטייט דא אין פרק מ ו די וואכעדיגע סדרה, פרק מ ו פסוק ו', פסוק ז', ווען יעקב אבינו איז אראפ אין מצרים. און דער באשעפער זאגט פאר יעקב אבינו, אל תירא מרדה מצרים, דאס שטייט פאר דעם בפסוקים. דער אייבערשטער האט געזאגט, האב נישט מורא, אנכי אעלך, אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי אעלך גם עלה. דער באשעפער זאגט, יעקב אבינו אראפ קיין מצרים מיט א שמחה. מיט א שמחה. יעצט שטייט, זיי זענען אראפגעגאנגען מיט די קינדער מיט אים. שטייט אין פסוק אזוי, ווען די קינדער קומען מיט מיט אים, ויבואו מצרימה, לאמיר א מינוט מדייק זיין, פארשטיין פשט אין אור החיים הקדוש, עס איז א פשט וואס דארף אריינגיין אין מח. ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בנותיו וכל זרעו הביא איתו מצרימה. פרעגט דער אור החיים הקדוש וואס איז דא די הפסקים, בניו ובני בניו די זכרים, בניו ובני בניו איתו, שפעטער הייבט זיך אן א נייע מעשה, בנותיו ובנות בניו הביא איתו, נישט איתו נאר הביא איתו, וואס איז דאס? זאגט דער אור החיים הקדוש אז דא איז געווען צוויי צוויי מדריגות אין די מקבלי הגזירות אין גזירת מצרים, בניו ובני בניו איתו, זיי זענען געגאנגען צוזאמען מיט יעקב אבינו, יעקב אבינו מקבל באהבה, די אייבערשטער האט עס געמאכט, די אייבערשטער מאכט דאס, איז דאס גוט, איז דאס זיס, איז דאס לעכטיג, ס'איז פרייליך, איתו, זיי גייען מיט אים פרייליך. בנותיו האבן עס נישט געקענט מקבל זיין פרייליך, הביא איתו, די בנותיו, די נקבות האט ער געמוזט ברענגען, מכריח צו זיין צו גיין, ווייל ס'איז זיי געווען שווער מקבל זיין די גזירה. זאגט דער אור החיים הקדוש הערט גוט, די גמרא זאגט אין ברכות ס' ב, סמא דיסורי קבולי, די סם וואס איז מרפא כל מיני יסורים, ווארטסט אויף א שידוך, ווארטסט אויף קינדער, ווארטסט אויף א רפואה, ווארטסט אויף פרנסה, די סם זאל מרפא זיין די יסורים, איז קבולי ווען דו ביסט עס מקבל באהבה. ביסט עס מקבל באהבה, ווערט די יסורים, אזוי איז די גמרא אין ברכות סמך ב'. די סם וואס איז מרפא יסורים איז קבולי מקבל זיין באהבה. זאגט די אור החיים הקדוש אזוי ס'איז ידוע ס'שטייט אין חזל, כל זמן איינער פון די זינען פון יעקב אבינו האט געלעבט, האט זיך נאך נישט אנגעהויבן די שעבוד. דאכט מיר דער לעצטער איז אוועק לוי שטייט אין מדרש ניין דער לעצטער איז אוועק לוי ער האט כל זמן איינער פון די זינען האט געלעבט האט זיך נישט אנגעהויבן די שעבוד פארוואס ווייסט פארוואס ווייל בניו ובני בניו איתו די זינען זענען געגאנגען מיט יעקב אבינו איז מקבל געווען די גזירה און סמא דיסורי קבולי די סם וואס מרפא איז און ממילא פאר דערפאר איז כל זמן איינער פון זיי האט געלעבט איז נישט אנגעהויבן קיין שעבוד ווייל זיי האבן עס מקבל געווען באהבה און סמא דיסורי איז דאך קבולי ומקבל באהבה גייט אוועק די יסורים נפקע די שעבוד בנותיו שטייט בניו בנותיו בנותיו הביא איתו זיי האט ער געדארפט ברענגען זיי געדארפט שלעפן זיי האבן נישט געוואלט איז דערפאר געווען טאקע די נקבות זענען געבליבן לעבן זאגט דער אור החיים הקדוש יוכבד שרח בת אשר זענען וואס זענען געבליבן לעבן און די שעבוד האט זיך יא אנגעהויבן פארוואס ווייל סמא דיסורי קבולי די סם צו מרפא זיין יסורים איז קבולי מקבל זיין באהבה אפשר זען אביסעלע פונעם לשון דאך לישנא קדישא פונעם אור החיים הקדוש. עס איז ווי כי יש מהם, עס איז דא פון די קינדער, איך האב דאך געזאגט ער איז דאך מדייק אז דא איז דא בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו הביא איתו, וואס איז די שינוי הלשון? זאגט ער כי יש מהם שבאו מצרימה לקבל גזירת מלך בלב שלם, זיי קומען מקבל זיין גזירת מלך בלב שלם.

ואחר כך זאגט דער אור חיים הקדוש סידר אותם זאגט די תורה אותם שלא באו מרצונם די וואס האבן נישט געוואלט קומען אליין עד שהוצרך יעקב להורידם בעל כרחם והוא אומרם בנותיו ובנות בניו וכל זרעו פירוש די הביא איתו מצרים פירוש הוא הביאם לא לרצונם באו זאגט ער וראיתי לתת לב לדבריהם זל זאגט דער אור חיים הקדוש שאמרו שכל זמן שאחד מיורדי מצרים קיים לא התחיל השעבוד כל זמן פון די זינען

סמא דיסורי קבולי. ווען דו ביסט עס מקבל באהבה. ס'איז דא אזא זאך אז מען נישט דארף דאווענען דאווענען, נאכן דאווענען. מען זאגט די הייליגע חתם סופר זאגט חנה, שטייט דארט האט געדאווענט שטארק נאכן דאווענען ופניה לא היו לה, די אנדערע פנים א פרייליכע פנים נאכן דאווענען. און נאר דעמאלט איז זי געהאלפן געווארן. ווי די הייליגע לעכעוויטשער האט געזאגט על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא. מיינט אויף אלע פראבלעמען. אז דער מענטש שרייט שהכל נהיה בדברו, ס'איז פונעם אייבערשטן און ס'איז גוט, יעצט גייט ער ארויס פון אלע פראבלעמען, סמא דיסורי קבולי. איז דא אפשר א ווערטל פון קאברינער, פון הייליגן קאברינער, ער זאגט אזוי אז די וועלט זאגט אז אויב ס'גייט נישט ווי ס'וויל זיך, דארף מען וועלן ווי ס'גייט זיך. יא, אזוי זאגט די וועלט. אז ס'גייט נישט ווי ס'וויל זיך, דארף מען וועלן ווי ס'גייט זיך. האט דער קאברינער געזאגט, איך זאג אז ס'איז א טעות, מ'דארף זאגן פארקערט.

מען ברענגט זיי דארטן צו פארקויפן, און די וואס זיי לאזן זיך יא, מען בינדט זיי צו, און זיי עסן, זיי טרינקען, זיי שלאפן, מאכן א לעבן, שפעטער פירט מען זיי ווייטער, מען פארקויפט זיי ווייטער, די וואס זיי לאזן זיך נישט, הייבן זיך אן צו האקן, און קנאקן, און מען שלאגט זיי אויכעט, כאפן זיי חבלות מיט מכות, מיט בלוט גייט דארטן וואס איז שלא לצורך, סתם איבעריגע בלוט. די וואס זיי לאזן זיך, בינדט מען צו, עסן און שלאפן, מאכן א לעבן, מען גייט, מען גייט ווייטער, מען פארקויפט זיי ווייטער שפעטער. די וואס זיי לאזן זיך נישט, הייבן זיך אן צו רייסן, און זענען דאך צוגעבינדן, און מען שלאגט זיי, און מען דאס, מאכן זיך אן עק ע, איבעריגע מכות, איבעריגע חבלות, איבעריגע בלוט וואס פעלט נישט אויס. האב איך געטראכט צו זיך האט געזאגט די אינגעלע, פאר רבי איציקל סקווערער, האט ער געזאגט, געטראכט צו זיך אז די זעלבע זאך ביי מענטשן, ווען ס'איז נוחת חלילה עפעס א פעקל אויף א מענטשן לא עלינו, עפעס א פעקל, און דער וואס איז מקבל באהבה, די אייבערשטער האט עס געמאכט, איז דאס די בעסטע, ער לאזט זיך דאס, גייט ער עס אריבער, אלעס גייט אריבער, ס'גייט אריבער, און ס'גייט אריבער, ווי האט ער געזאגט לכתחילה אריבער, און ס'גייט אריבער, און מ'האט זיך נישט אנגעמאכט, דער וואס לאזט זיך נישט, הייבט אן צו וויינען, און רייסט זיך, און טראכט, און טראכט ווייטער, און טראכט טיפער, און אט. מאכט זיך אן איבעריגע מכות מיט איבעריגע חבלות וואס ס'פעלט נישט אויס. מאכט זיך אן איבעריגע חבלות. דער וואס לאזט זיך. האט רבי איציקל סקווערער געזאגט פאר רבי יוסף מאיר מאכנובקער פאר אינגל, האט ער געזאגט, יוסף מאיר, אז דו האסט דאס געזען, האסטו אליהו הנביא נישט געזען, ער האט דיך געזען. אז דו האסט געקענט אזא קלוגע זאך צו זעען, האסטו אים טאקע נישט געזען, ער האט דיך אבער געזען. מ'זאל שטיין ביי יעדע זאך סמא דיסורי קבולי, ווי די גמרא זאגט. דאס איז פאראנען א מורא'דיגע ווארט פונעם הייליגן חתם סופר אין דעם נושא, ער זאגט א מורא'דיגע ווארט, אונז האבן נישט קיין השגות ווער דאס איז געווען יעקב אבינו, אונז האבן נישט קיין השגות, אבער ס'איז דא עפעס א שטיקל וואס דער הייליגער חתם סופר זאגט דאס איז עפעס א לימוד לדורות, מיר האבן נישט קיין השגות אין יעקב אבינו. אין תורה הקדושה שטייט, פרשת פאר צוויי וואכן געליינט, פרשת וישב, ווען מ'האט אים געזאגט טרוף טורף בני חיה רעה אכלתהו, וואס שטייט? שטייט אין פסוק וישם שק במתניו, יעקב אבינו האט געלייגט א שק. אין מדרש שטייט וועגן דעם זאק וואס יעקב אבינו האט געלייגט פאר זיך, פאר דערפאר, לא זז שק מבניו ובני בניו, לבש מרדכי שק ואפר. א מרדכי א צדיק, שק ואפר, ווייסט פארוואס? דאס אלעס איז געקומען פארוואס ווייל יעקב אבינו האט געלייגט ביי זיך א שק. פרעגט דער חתם סופר, הייבט אן אט דעם דרשה, ער פרעגט, שק זה מה, וואס איז דער שק? ס'איז א מתנה צו א עונש? אויב ס'איז א מתנה ווייס איך נישט וואסערע מתנה איז דאס, דאס איז א מתנה? און טאמער ס'איז א עונש, פארוואס איז ער נענש געווארן? וואסי?

אלע צרות האט ער מקבל געווען מיט אמונה באהבה ובדמיה ובשמחה, אלעס מקבל געווען מיט שמחה, ווען ס'איז געקומען אבער צו צרות יוסף, יוסף הצדיק רשי זאגט אויפן פלאץ א דרשת חזל, א יעקב אבינו האט געהאט א סימן מסור בידו, אז טאמער קיינער פון די קינדער שטארבט נישט בחייו, איז ער מובטח אז ער זעט נישט פני גיהנום. ער האט געהערט טרוף טורף בני חיה רעה אכלתהו, האט ער פארשטאנען ער האט די הבטחה פארלוירן פאר דערפאר וישם שק במתניו. דא שוין רייכט שק. זאגט דער חתם סופר, וועגן דעם שק איז נגזר געווארן א שק פאר אלע דורות אז זיי קענען נישט ביישטיין אין קיין נסיונות. אז עס קומט טאקע א כאב לייגט מען א שק, דאס איז וועגן דעם שק, זאגט דער הייליגער חתם סופר דעם לשון הערט, אבל באמת, זאגט ער וואס איז דער וועג פון א אידן, הוי קבל וקיים, יעדע זאך וואס איז נוחת אויף דיר, זיי עס מקבל באהבה, כי סבלון אחד עולה על כמה תפילות, זאגט דער חתם סופר, איין סבלון קען פועל'ן מער פון אסאך תפילות, סבלון, סמא דיסורי קבולי. זיי עס מקבל, זיי עס סובל סבלון אחד עולה על כמה תפילות, איר הערט רבותי, א מורא'דיגע לשון, זאגט דער חתם סופר אויפן פלאץ, זאגט ער אזוי, ביי אסתר המלכה איז געווען א גזירה להשמיד להרוג ולאבד גאנץ כלל ישראל פאסט, וואס האט אסתר המלכה געמאכט א סעודה?

וואסערא מזמור האט דעמאלטס אסתר המלכה מחבר געווען? קלי קלי למה עזבתני, טייטשט דער הייליגער חתם סופר, רחוק מישועתי דברי שאגתי, כל זמן איך וועל קרעכצעווען, איך וועל וויינען, איז ווייט די ישועה, קען די ישועה נישט קומען, ווייל דו זעהסט אז אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי וואס איז געווען ביי יעקב אבינו, מען האט געשריגן און געשריגן ולא תענה ולא דומיה לי, ווייסט פארוואס? זאגט ער ווייל ואתה קדוש יושב תהילות ישראל ישראל סבא מיינט יעקב אבינו דער רבונו של עולם האט געווארט אויף יעקב אבינו זאל אנהויבן צו זינגען ער זאל זיך מחזק צו זיין ער זאל זיך מחזק צו זיין עוד יוסף חי ותחי רוח יעקב אבינו האט מען נישט קיין השגות אין יעקב אבינו ווער האט השגות אין בחיר שבאבות, ווער האט השגות. מ'רעדט דאך נאר וואס ער וויל די לימוד פאר אונז, אז סבלנות סבלן אחד עולה על כמה תפילות ס'דא אזוי אינטערעסאנט חתם סופר טייטשט דאך דעם תענית כ"ה אלע געדענקען די גמרא אז רבי חנינא בן דוסא אבא דחיקא ליה שעתא איז נישט געווען צו עסן די רביצין האט אים געבעטן און וואס האט ער געבעטן רחמים וואס איז געווען ס'איז אראפגעקומען א פיס פון גאלד פון הימל שפעטער האט מען באוויזן זאגט די גמרא אז מ'האט אים באוויזן אז אלע תנאים האבן אויבן אין הימל א א טיש מיט פיר פיס און אים פעלט א פיס, האט ער געבעטן רחמים מ'האט צוריק גענומען די פיס, זאגט דער הייליגער חתם סופר דו ווייסט וואס איז די פיר פיס? וואס איז די פיר פיס זאגט ער, אויבן זיצן אלע פיר פיס, איין פיס איז תורה, עבודה, און גמילות חסדים, די פערדע איז סבלנות. אין דעם רגע וואס ער האט געבעטן שטארק ער זאל געבן געלט האט מען געזאגט דו קענסט שוין נישט סבלנות ווארטן איז אראפ די פיס שפעטער האט ער זיך ביי ישראל געבעטן רחמים זאל ער אונז האבן נישט קיין השגות מיר אלע האבן גאלד מיט זילבער מיט שפע לרוב יא מיט אלע גוטע זאכן וואס מען דארף דער לימוד אבער אז שטענדיג אין יעדן מצב ווי דער שם משמואל טייטשט די וואכעדיגע סדרה וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם האט אים געשיקט עגלות וואס איז דאס די עגלות און די שם משמואל. יוסף הצדיק האט געשיקט זאגן דעם טאטן דארפסט יעצט אראפגיין אין מצרים ס'זעט דיר אויס א ירידה, א גלגל, א עגלה איז דא דארטן גלגלים, א גלגל ווען ער איז אונטן איז דאס א ירידה? ניין! ווייל נאך א מינוט גייט ער ארויף. זאגט טאטע געדענק א ירידה איז גארנישט ווייל נאך א מינוט איז ער אויבן. וירא את העגלות זאגט די שם משמואל אשר שלח יוסף לשאת אותו האט אים מסביר געווען אז ס'איז דא א ירידה דאס איז נאר תחילת עליה. שטענדיג ווען א גלגל גייט אראפ, ביי יעדע מעשה סיי בגשמיות סיי ברוחניות, געדענק אשר שלח יוסף לשאת אותו איז נאר א תחילת עליה. און ער זאגט אויך ער זאל זיך נישט זיין אזוי בגאווה ווען די גלגל איז אויבן, ווייל ער קען נאך אראפ גיין, פארשטייסט? זאלסט וויסן ס'איז א גלגל. אשר שלח יוסף לשאת אותו. נאר ווי האט מיר איינער געזאגט, איינער האט מיר געזאגט אז מיט יארן צוריק אין די אויערן, ווי האט מען געזינגען ויהיו רחמיך מתגוללים,

זיי מאכן א פאנטשער, פארשטייט זיך, אבער דאס איז את העגלות, ס'דרייט זיך דא, ס'דרייט זיך דא גלגלים, און ממילא איז נאר זיך מחזק זיין, מחזק זיין מיט א שמחה, אודאי מיט א שמחה, די אמרי אמת ברענגט צו פון שפת אמת א מורא'דיגע ווארט, ויגש אליו יהודה, יעצט ווי די גמרא זאגט, אלע געדענקען דאך די גמרא, אז חזקיהו מלך יהודה האט געזאגט פאר ישעי' הנביא, בן אמוץ, כלה נבואתך וצא, גיי ארויס, קענסט ענדיגן די נביאות און ארויסגיין, ער האט אים געזאגט כי מת, צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ישעי' הנביא האט אים געזאגט נביאות, צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה. האט אים חזקיהו מלך יהודה געזאגט, בן אמוץ כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא יתייאש עצמו מן הרחמים. זאגט די שפת אמת, ווער איז דער אבי אבא? ווער איז געווען דער אבי אבא? כך מקובלני מבית אבי אבא, ווער איז דאס? ווייסט ווער דאס איז געווען? זאגט ער. יהודה די וואך ער האט געוואוסט ער איז פארווארפן פון ביידע וועלטן ער האט צוגעזאגט נישט עולם הזה און נישט עולם הבא רבותי ער זאגט ס'איז ערגער פון חרב חדה מונחת על צווארו חרב חדה מונחת על צווארו פארלירט ער די וועלט אבער האט אויבן א גן עדן נו ער זאגט נישט די וועלט אנכי אערבנו מידי תבקשנו נישט נישט די וועלט נישט יענע וועלט מ'האט געטראפן דא די גביע ביי בנימין ער האט געוויסט ער איז פארווארפן פון ביידע וועלטן ויגש אליו יהודה איך געב נישט אויף דאס איז כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה שטענדיג מען הייבט זיך און שוין מען געבט נישט אויף ברוחניות ובגשמיות. מען געבט נישט אויף די אייבערשטער איז מיט מיר אין יעדן מצב און מען און מען דערהייבט זיך מיטן אייבערשטן מען לעבט מיטן אייבערשטן מען לעבט מיטן אייבערשטן אין יעדן מצב. זיי זאגן אין די וואכעדיגע סדרה דארטן די ילקוט שמעוני, קומט די ילקוט שמעוני אז שטייט דארטן ווען איז מען אראפ געגאנגען אין מצרים שטייט כל הנפש הבאה לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים זיבעציק פרעגט דער רש"י הקדוש שוין וואס האט דרוש חזר אז דאך געווען נאר נײַן און זעכציק איז רש"י זאגט יוכבד נולדה בין החומות אין ילקוט שמעוני אין רמז קוף נון בית שטייט עפעס אנדערש מוירדיגער אין ילקוט שמעוני אז עס האט געפעלט איינער ווער איז דער איינער ווער האט משלים געווען לשבעים? ילקוט שמעוני אנכי ארד עמך מצרימה און דער אייבישטער אליין האט משלים געווען צום מנין שבעים. זאגט דער ילקוט שמעוני ווייטער אז אין פרשת בוא דאס איז געווען ווען מ'איז אראפ אין מצרים, ווען מ'איז ארויף פון מצרים שטייט ויסעו בני ישראל מרעמסס סכותה כשש מאות אלף רגלי,

אז יעקב אבינו זאגט ויצא האחד מאיתי ואומר אך טרף טרף, טאמער דער איינער, א מענטש לעבט מיטן אייבערשטן אין יעדן מצב, ווייסט יעדע זאך צו די אייבערשטער ס'איז נישט דער נישט יענער נישט דאס נישט ער איז נישט מבולבל ער ווייסט אלץ די אייבערשטער, ער איז נישט מבולבל ס'איז נישט דאס און נישט יענץ ס'איז אלץ די אייבערשטער ער גייט גלייך. ויצא האחד מאיתי, טאמער דער איינער גייט ארויס דא פון דעם מספר מנה, איז ואומר אך טרף טרף ווערט ער מבולבל אינגאנצן מבולבל און מטורף, אבער ער לעבט מיט ער לעבט מיטן אייבערשטן, ער כסדר, ווי די לשון פון שפת אמת, ס'איז כדאי זיך צו משנן זיין לשון פרשת אחרי, שנת תרנ"ד, און געבעטן די חברה זאלן מאכן פון דעם א ניגון, אפשר עפעס וואס זאל אריינגיין אין די עצמות דער ווארט. ער שרייבט דארטן אזוי, ואם אדם זוכה לאמונה ובטחון כראוי, אזי ליבו בוטח, איז ער דאך דא אין ליבו בוטח נישט ער רעדט אמונה, נאר ליבו בוטח, כי כל הנהגה שלו איז מהקדוש ברוך הוא, אז אלץ איז פונעם אייבערשטן. יא, אלץ איז פון אייבערשטן, אבער פארוואס דארף איך ליידן? והכל הוא כפי הטוב הנצרך לו על הצד היותר טוב מכל הטוב שבעולם. אז דאס איז די בעסטע יותר מכל הטוב שבעולם. יא דא איז דא. ווען א מענטש איז זוכה אמונה ובטחון כראוי אזי ליבו בוטח כי כל הנהגה שלו איז מהקדוש ברוך הוא. ס'איז מהקדוש ברוך הוא אבער פארוואס דארף איך ליידן זאגט ער והכל כפי הטוב הנצרך לו על הצד היותר טוב מכל הטוב שבעולם. כל הטוב שבו. וויסן אז אין יעדן מצב דערציילט רבי שמעי' גינזבורג אז אז אז דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט זיך געטראפן מיטן אמרי אמת נאכן קריג האבן זיי גערעדט וועגן א רשי די וואך אז שטייט רשי זאגט ויבך יוסף על צוארי בנימין אחיו ווען זיי האבן זיך געטראפן יוסף האט געוויינט על צוארי בנימין אחיו און בנימין בכה על צואריו

אז אין יעדן מצב זאלסטו געדענקען און לעבן אז דער בורא עולם איז מיט דיר ווי דער כלי יקר טייטשט די וואך א אינטערעסאנטע זאך דער כלי יקר טייטשט די און מדייק דעם פסוק דער באשעפער האט געזאגט צו יעקב אבינו אנכי אל תירא מרדה מצרימה אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה זאגט ער ס'איז דא אמאל איינער דארף אריינפירן דארף פירן א צווייטן אין מים עמוקים אין א טיפע וואסער איך האב מורא איך האב מורא ער זאגט קום האב נישט מורא, איז וואס גייט דער מוליך, ער גייט אראפ פאר מיר, אז איך זאל זיין העכער אים, יא, ווייל איך זאל זיין, דאס איז ביים אראפ גיין, זאגט דער כלי יקר, וויאזוי איז ביים ארויף גיין, איז פונקט פארקערט, איך גיי ארויף פריער, און אונטער מיר גייט ער ארויף, פארוואס, ווייל שטענדיג האב איך מורא צו בלייבן אונטן. איך האב דאך מורא צו בלייבען, איז דער מוליך, ביים אראפגיין גייט אראפ קודם דער מוליך און איך בין העכער אים, יא? און און און ביים ארויפגיין גייט נישט ארויף קודם דער מוליך ווייל דעמאלטס וועל איך דאך בלייבען אונטן אליין, גיי איך קודם ארויף און שפעטער אונטער מיר גייט ארויף דער מוליך. טייטשט דער כלי יקר דאס דער אייבערשטער געזאגט אנכי ארד עמך מצרים ווען דו גייסט אראפ זאלסטו וויסען אנכי ארד עמך, פאר דיר גיי איך שוין אראפ. פאר דיר ארד איך גיי אראפ עמך שפעטער גייסטו אראפ ביי ארויף גיין איז אנכי אעלך קודם גייסטו ארויף גם עלה שפעטער גיי איך ארויף אזוי ביי יעדן צער פון א מענטשן ואציעה שאול הנך דו גייסט אראפ קומסט אן א גוטע שווער וועסט וויסן דער אייבערשטער איז שוין דארטן געווען פאר דיר דער רבונו של עולם שוין ביי יעדן צער ועגמת נפש יעדע מקום צער דער רבונו של עולם שוין געווען פאר דיר דארטן דאס זאלסטו געדענקען שטענדיג דאס איז אריין צו ווארצלען ביי זיך אין הארץ און דער משך חכמה זאגט ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני רב חצקל אברמסקי דאס איז אינגער אויף מא אז ער איז זיכער אז ווען ער האט געזאגט דעם שטיקל איז רוח הקודש הופיע בבית מדרשו ער האט געפייערט אין דעם משך חכמה זאגט ער איז זיכער רוח הקודש א פארוואס יעקב אבינו פונקט פונקט ביי יעקב אבינו איז ביידע התגלות'ן פון באשעפער געווען ביינאכט. אויך דא די וואך ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר און אויך אין פרשת ויצא איז אויך געווען דאך דאך געווארן בא השמש כי בא השמש איז געווארן נאכט. זאגט ער פארוואס פארוואס ביי ביידע? זאגט ער ווייל יעקב אבינו אין ביידע פלעצער האט ער געדארפט ארויסגיין אויף גלות אויף חוץ לארץ ער האט געדארפט ארויסגיין דארטן אויף גלות דארטן צו לבן דא יעצט אין מצרים האט דער רבונו של עולם געזאגט במראות הלילה ס'זעט דיר אויס נאכט. זאלסט וויסן איך בין מיט דיר, דא זאגט מען יענך השם ביום צרה ישגבך שם אלוקי יעקב, ווען א מענטש קומט א שווערע מינוט זאל ער געדענקען ס'איז געווען אלוקי יעקב וואס דער רבונו של עולם האט געזאגט איך בין פאר דיר דארטן אין דעם פעקל, איך בין דארטן אין דעם מראות הלילה, ס'זעט דיר נאר אויס נאכט, איך וועל דיר, איך וועל דיר לעכטיג מאכן, איך וועל דיר לעכטיג מאכן, ממילא רבותי, נו, א שטארק. מיט אמונה אין בורא עולם, די וואך שטייט דארט אז יוסף הצדיק זאגט פאר די ברידערס, אל תרגזו בדרך, געדענק דעם אל תרגזו בדרך, ברענגט ער דארט אין ליקוטי יהודה פון אמרי אמת, אז ער האט זיי געזאגט אזוי, ברידערלעך, איך פארשטיי איר הייבט יעצט אן צו לויפן, און איר זאגט דעם טאטן עוד יוסף חי, יוסף הצדיק האט דאך אליין געזאגט, מהרו ועלו אל אבי, פארוואס מהרו וואס זאגט דער ספורנו? דער ספורנו זאגט דעם לשון כדי שלא יצטער יוסף, כדי שלא יצטער יוסף, מהרי שנעל, מהרי אבער יוסף הצדיק האט געזאגט לויפט מיט די פיס נישט מיטן קאפ, אל תרגזו בדרך, ווייל ס'איז דא א מינוט ווען עגמת נפש קומט, און ס'איז דא א מינוט ווען עגמת נפש גייט, איר וועט עס נישט קענען, איר וועט עס נישט קענען מזרז זיין, די מינוט וועט איר נישט קענען מזרז זיין, אוודאי אלס כיבוד אב דארפסטו צו לויפן, לויפן מיט די פיס נישט מיטן קאפ, אל תרגזו, נישט אין די, זיך יאגן אבער נישט, פארשטייט ווייל עס איז דא א מינוט פון הימל.

ער איז געווען א מאן פון טאמארל, די טאמארל, זי איז געווען א אידענע אין פוילן וואס האט געהאלפן אסאך די צדיקי הדור בפרט דעם רבי רבינם, געהאלפן אסאך אין געלט זאכן, זי איז געווען א גרויסע עשירה, זי האט שטארק געהאלפן דעם רבי רבינם בפרט ס'איז דברים עתיקים ומפורסמים, בקיצור קאצקער רבי האט געעפנט די טיר בערקא דארף רחמי שמים, איר מאן. און ארויסגעגאנגען גלייך אפאר חסידים און גענומען א וואגן און מ'וויל ארויספארן שנעל רייסן וועלטן ביי די צדיקי הדור און מ'וואלט ארויסקומען צום חידושי הרי"ם צו רבי יצחק'ל ווארקער מ'נעמט א וואגן בקיצור האט ער געזאגט פארן בית ישראל מ'האט אנגעהויבן צו פארן ווי מ'האט אנגעהויבן צו פארן א ראד א ראד צובראכן געווארן א ראד א גלגל געווארן צובראכן האבן זיי געזאגט ס'איז א ניסיון ווייטער געפארן מ'פארט ווייטער איינע פון די פערד איז נפל על משמרתו ומת, איינע פון די פערד האט געענדיגט דעם תיקון אויפן פלאץ, מען זאגט ווייטער עס איז נאך א נסיון, מען דארף גיין ווייטער, מען דארף גיין ווייטער פון דא, אבער מען איז אנגעקומען אין סאקראנאוויטש הייסט עס די שטעטל, איז דארטן איז דארטן איז איינער פון די חברה, איינער פון די בני החבירה קראנק געווארן, נישט קיין חכמות, מען האט געמוזט ווארטן אז ער זאל געזונט ווערן, אויך חשוב, מען האט געדארפט ווארטן אז ער זאל געזונט ווערן, ער איז געווארן געזונט, האט מען זיך אויפגעהויבן און איז ווייטער געפארן, אנגעקומען קיין פראגע, האט מען שוין געטראפן דעם עולם צוריקקומען פון די לוויה, צוריקקומען פון די לוויה פון בערקא, האט ר' בן ציון אסטראווער געזאגט פארן בית ישראל, האט מען דעמאלטס גערעדט אזוי, אז דער קאצקער רבי האט באוויזן א מופת, האט געעפנט די טיר, בערקא דארף רחמי שמים, און דער באשעפער, הייליגער באשעפער האט באוויזן א גרעסערע מופת אז מען האט אים נישט געקענט אויסבעטן אויך.

האסטו געגלייבט יעצט פארוואס? ער האט באוויזן מהול? דילמא ערבי מהול או גבעוני מהול דאכט זיך דער מזרחי פרעגט עס אויכעט ודילמא ערבי מהול או גבעוני מהול וואס האסטו יעצט געגלייבט? ס'איז געווען א נארמאלע זאך ערבי מהול או גבעוני מהול דו גלייבסט נישט אין יוסף וואס די מהול האט מען געגלייבט וואס די די דאס איז א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט אזוי, ער הייבט אן מיטן מדרש, א מדרש וואס די גאנצע עולם קען עס, עס איז שגורה בפי כל ווען מען דארף זוכן א אבידה, וויאזוי גייט די סגולה, דעם חזל, א מדרש, אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, מן הכא, פון וואו לערנט מען עס ארויס, ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים, וואס איז טייטש די באר מים איז געווען פריער, נאר זי האט עס נישט געזען. ויפקח אלקים את עיניה, דער אייבערשטער האט געעפנט די אויגן, האט זי געזען א באר מים. האט זי געזען וואס איז עס טייטש, האט זי געזאגט נאך אזוי פשוט, מען זעט דאך עס אונז זעמער דאך עס אזוי בחוש, א מענטש אסאך מאל זוכט א אבידה און זוכט און זוכט און זוכט פון אלע זייטן, שפעטער זעט ער ס'איז דא געווען, וויאזוי האב איך עס פריערט נישט געזען? דאס איז דא א מינוט פון הימל ווען א עגמת נפש קומט און ווען א עגמת נפש גייט. ס'איז דא א מינוט ווען א עגמת נפש קומט ווען הכל בחזקת סומין, ס'איז געווען לעבן דיר און האסט עס נישט געזען. דער ישמח ישראל א מורא'דיגע ווארט. יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידער, זאגט גיטס א קוק, שטייט אין מדרש, אז פון דעם רגע וואס זיי האבן אים פארקויפט האבן זיי געהאט אזא חרטה, זיי האבן געהאט אזא צער ועגמת נפש, זיי האבן מחליט געווען, פאר אלע געלטער שבעולם גייט מען אים אויסלייזן. ווען זיי זענען אראפגעגאנגען יענע וואך שטייט אין מדרש, און וירדו אחי יוסף עשרה קיין מצרים, האבן זיך צעשפרייט אלע צען ברידערס אויף צען טויערן, ווייל יעדער איינער גיין זוכן אן אנדערע טויער. יעדער איינער, זאגט ער, איר ווילט אויפגעבן די אלע געלטער, איר צעשפרייט זיך אין גאנץ מצרים צו מיר צו זוכן, און איר, און גאנצע וועלט ווייסט אז ס'איז ארויסגעגאנגען א עבד פון בית האסורים למלוך, איר זיצט קעגן איבער מיר און פאלט אייך גארנישט איין, אפשר איז ער דאס? איר זענט געזעסן לעבן מיר, געשטאנען יעדע וואך, יענע וואך איז די כסדר וישבו לפניו, ער האט אייך אויסגעשטעלט די סדר הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו, ראובן שמעון אלץ געגאנגען אויפן סדר, ויתמהו האנשים איש אל רעהו, ויתמהו האנשים איש אל רעהו פאלט אייך נישט איין אז אפשר איז ער דאס יוסף? איר זוכט מיך דאך פון אונטער די ערד מיט אזא מסירות נפש. איר זוכט מיך אין כל העולם חללא דעלמא. איר שטייט און רעדט מיט מיר, איר האט געהערט אלע צייטונגען האבן געשריבן אז א עבד איז ארויסגעגאנגען פון בית האסורים למלוך. די גאנצע וועלט רעדט פון דעם. אלע ווייסן פון דעם. און איר שטייט און רעדט מיט מיר, איר זעט אזעלכע אינטערעסאנטע זאכן פאלט נישט איין אז אפשר איז ער דאס. איר ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז דא א מינוט. קען זיך דיר דרייען אונטער די פיס און דו וועסט עס נישט זען. ווייל ס'איז דא א מינוט פון עגמת נפש. זאגט דער ישמח ישראל והנה עיניכם רואות. והנה עיניכם רואות יעצט באווייז איך אייך איך בין מהול, גלייבט איר איך בין יוסף ווען נעכטן קוקט איר, צי פאר א שעה צוריק וואלט איר געזאגט ס'איז א ערבי מהול א גבעוני מהול ווייל ס'איז נאך געווען באשערט די עגמת נפש זאגט יוסף הצדיק על כל כולם וויאזוי האב איך געהאט א כח איך האב זיך איינגעהאלטן ס'איז געקומען די מינוט ולא יכול יוסף להתאפק האט נישט געקענט ווייל ס'איז דא א מינוט פון הימל ווען עגמת נפש האלט זיך ווען עגמת נפש קומט און עגמת נפש גייט. דא שטייט הכל בחזקת סומין עד שמאיר את עיניהם? דו שטייסט קעגן מיר, דו רעדסט מיט מיר, און דו ווייסט נישט אז איך בין דא? דאס איז א לימוד אויף אלסדינג נישט נאר אויף אבידה, אויף אלע סארטן אבידות. ווי האט מען געזאגט, איינער וואס האט דא, ער פלעגט דא זיצן ביים שיעור, ער איז שוין געווען אין מאנטריאל און לונדון אויף א שידוך, שפעטער ווייסט מען פון אים אז ער איז א חתן געווארן, א בני ברק'ער זאך, מיט איינעם אין זיין בנין. אין זיין בנין. דאס איז אויף אלע מיני ישועות, עד שבא הקדוש ברוך הוא ומאיר את עיניהם איז דא א עמעניסט וואס א עגמת נפש קומט און עגמת נפש גייט. און ממילא נאר עם השם חזקו ונתחזקה, ווי דער באר מים חיים טייטשט די וואכעדיגע סדרה ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, זאגט ער, הערט א לשון רבותי פון באר מים חיים די וואך, ער זאגט וכללו של דבר, וואס א איד דארף אריינלייגן קאפ כי הכל לטובתו הגמורה של האדם. פעמים, אפילו איך זעה דאס נישט, איך זעה דעם רעד לייט רויט, דעם רמזור זעהט ער רויט, יא? איז אזוי זאגט ער, כללו של דבר הכל לטובתו הגמורה של אדם, פעמים שהם יביאו לטובה אחרת, דאס וואס זעהט דיר אויס שלעכט, דאס גייט דיר ברענגען צו עפעס א אנדערע טובה, ופעמים יתגלה בסופו של דבר שהם עצמם חלק מהטובה, זאגט דער באר מים חיים.

איז מ'האט געמאכט סעלעקציע ס'האט געהייסן די בעלי בשר די וואס איז נאך געבליבן נאך אזוי פיל יארן און נעבעך זייער ווייניג וואס זענען געבליבן מיט בשר און ס'איז געבליבן עור ועצמות דארט און חברה האבן דארט די וואס זענען געבליבן געזונט און בעלי בשר האט מען גענומען רעכטס ס'האט געהייסן זיי בלייבן לעבן און די אלע וואס זענען געבליבן עור ועצמות האט מען גענומען צו די לינקע זייט האט דער רבי אפרים דערציילט ער איז נעבעך אויך אויסגעזען זייער דאר זייער דאר און ער האט זיך געפריווט צו מאכן צו מאכן דיק מיט אלע קונצן ער זאל אויסזעהן ווי דיק און ער זאל יא אויסזעהן נישט ער זאל נישט אויסזעהן עור ועצמות און דער נאצי ימח שמו ווען ער האט נאך איבער געזאגט איך בין דיק האט אים געגעבן צוויי פעטשן האט אים געשיקט לינקס און האט געזאגט ר' אפרים דערציילט אז ער האט געוויינט ווי א קליין אינגל אזוי ווי א קליין אינגל וויינט זאגט ער צו זיין מאמע אזוי האב איך געוויינט פאר אים ימח שמו און געבעטן ס'האט גארנישט געהאלפן לינקס לינקס, צומאל איז געווען שווארץ די גאנצע לעבן, צומאל איז געווען, זאגט ס'איז נישט אריבער צוויי שעה, האט מען געהערט גלייך קולות אז די אלע וואס זענען געגאנגען רעכטס האט מען געהארגעט, וואס איז געווען דער סוד? ווייל די אמעריקאנער איז שוין דעמאלטס אריינגעקומען, די אמעריקאנער, און זיי האבן געציטערט אז די וואס זענען געזונט וועלן אויסזאגן די סודות אויף די אלע סודות, די וואס זענען אין בענקער שוואך האט זיי נישט געארט זאלן בלייבן לעבן ווייל זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיי וויל א אבער די אויף אין די בעלי בשר האט מען מורא געהאט דערפאר האט מען זיי דארטן געשיקט און זיי האט מען גלייך געהארגעט. האט ער געזאגט דער זוהן וואס אים באגלייט א גאנצן לעבן האט אויפגעשטעלט א שיינע שטוב אייניקלעך וואס דרייען זיך דא און האט ער געזאגט אז האט ער געזאגט א גאנצע לעבן האט אים עס אויסגעלערנט אז נישט וואס זעהט דיר אויס שווארץ איז שווארץ עס האט אים אויסגעזעהן לינקס עק וועלט ער האט געוואלט דארטן ער וויל בלייבן לעבן דארטן פונקט פארקערט פונקט פארקערט איז געווען. נישט וואו זעהט איר אויס שווארצע שאף, ווי זאגט דער רוקח, מן המיצר קראתי קה, ער שרייט מיצר, ענני במרחב קה, ענטפערט דער אייבישטער מאכסט א טעות, נישט מיצר, ס'איז מרחב. אז ס'איז נישט מיצר, ס'איז מרחב, מאכסט א טעות, ס'איז מרחב. יא, דער טייטש, ר' הערשל ספינקא, אין תפארת צבי טייטשט א זייער א שיין טייטש, ער טייטשט מיט דעם שמחנו כימות עניתנו,

נישט יעדע זאך איז גוט. אוי האט ר' אפרים שווארץ זאגן צו עס איז געווען גוטס דארט אין די לינקע זייט דאס האט אים געראטעוועט דאס לעבן נאר ראינו רעה האט אים אויסגעזען שלעכט זאגט ער מ'קען נישט זאגן היטיבנו כימות עניתנו היטיבנו ווייל דעמאלטס איז אויך געווען גוט דעמאלטס האט נאר דעמאלטס האט געפעלט די שמחה ווייל עס האט דאך אויסגעזען שלעכט זאגט ער דאס טייטש שמחנו שמחנו כימות עניתנו ווייל שנות ראינו רעה שטייט נישט שבא עלינו רעה ראינו רעה האט אויסגעזען שלעכט און אויף דעם בעט מען שמחנו נישט היטיבנו רבונו של עולם רחמנות האבן אונז זאל מען זען דאס גוטס זאל מען זען גוטס מיר גלייבן גלייבט מען גענוג מען דארף זען גוטס אה אויף זאל מען זען גוטס און ממילא איז זיך נאר מחזק זיין מיט'ן בורא עולם מיט א גוטן שמייכל ווי ער זאגט די וואך א זיס ווארט רב חיים שמואלביץ זאגט אז דער מדרש זאגט די וואך א זיס ווארט

אין מדרש שטייט אויף דעם פסוק, דער דעת זקנים בעלי התוספות ברענגט עס אראפ די וואך, א מדרש א שארפע און מורא'דיגע מדרש, בשעה שאמר יעקב מעט ורעים, אמ, מעט ורעים היו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מלטתיך איך האב דיר געראטעוועט מעשו ומלבן, והחזרתי לך איך האב דיר צוריק געברענגט את דינה גם את יוסף, איך האב דיר צוריק געברענגט דינה מיט יוסף, ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים, און דו ביסט זיך נאך מתרעם, חייך האט די אייבישטער געזאגט, שנמנים התיבות מען ציילט אפ דעם פסוק, מן ויאמר עד בימי מגוריהם, וכמנין הזה יחסרו שנותיך משנות חיי יצחק אביך. ס'וועט דיר אראפגיין, דו האסט געדארפט לעבן פונקט ווי דיין טאטן, וויפיל האט געלעבט יצחק? הונדערט אַכציק יאר, האסטו אויך געדארפט לעבן הונדערט אַכציק אבער ס'גייט דיר אראפ פון דעם פסוק, די גאנצע פון ויאמר ביז די גאנצע פסוק ביז בימי מגוריהם, וויפיל איז דאס?

שלושים ומאת שנה האלט מען שוין ביי צען, מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי צוואנציג, שני חיי אבותי בימי מגוריהם, פינף און צוואנציג, דער פסוק איז פינף און צוואנציג ווערטער, וואס טייטש אז די מדרש זאגט אז עס גייט אראפ דרײַ און דרײַסיק, פארוואס איז די אכט? האט רבי חיים שמואלביץ געזאגט א זיס ווארט, ער זאגט א פסוק, מיר האבן נישט קיין השגות אין יעקב אבינו פאר אלעס, יא? ער זאגט א פסוק פריערט שטייט ויאמר יעקב אל פרעה כמה ימי שני חייך, פארוואס זאגט מען פרעה כמה ימי שני חייך?

אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה די דאס איז אינטערעסאנטע ווארט און עס ווערט געברענגט אין בעל שם טוב על התורה אבער מקדים זיין אביסל צו פארשטיין בעסער דעם ווארט רשי זאגט דא אויפן פלאץ ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה וואס זאגט רשי חושב אתה בעיני כמלך כמלך במים וואס איז וועגן דעם? וועגן דעם אל יחר אפך בעבדך? זאלסט נישט זיין אין כעס ווייל ביסט חשוב כמלך, וועגן דעם זאלסט נישט זיין אין כעס פארוואס? וואס איז די קשר? זאלסט נישט זיין אין כעס פארוואס? ווייל ביסט חשוב אתה בעיני כמלך. וואס איז די קשר האבן די צוויי זאכן? איז די יעב"ץ זאגט, אז עס שטייט אין חזל, אז אפילו מ'איז פוסק לאדם גדולה ושררה מן השמיים. מ'איז פוסק פאר מענטשן גדולה ושררה מן השמיים, מורידין אותו מגדולתו על ידי הכעס. וועגן כעס נעמט מען אים אראפ מגדולתו. האט ער אים געזאגט ואל יחר אפך בעבדך זאלסט נישט כעסן זאגט די יעב"ץ ווייל חשוב אתה בעיני כמלך דו דארפסט נאך ווערן מלך גיב אכטונג דער מען זאל נישט כעסן זאלסט אראפגיין פון די מלוכה אראפפאלן פון די מלוכה דאס איז דער אמת'ע פשט פון רשי ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה חשוב אתה בעיני כמלך ווייל איינער איז אין כעס מורידין אותו מגדולתו אפילו פוסק לאדם גדולה ושררה מן השמיים אבער מיטן כעס איז מען אראפנעמען די זעלבע שטייגער זאגט די אגרא דכלה זאגט ער אז די גמרא זאגט אין פסחים ס"ו כל הכועס אם נביא נבואתו מסתלקת אם חכם הוא חכמתו מסתלקת זאגט ער יענע וואך שטייט אז פרעה האט געזאגט פאר יוסף'ן ער האט געזאגט פאר די עבדים זיינע הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו זאגט די תרגום וואס טייטש רוח אלקים בו די גבר דרוח נבואה ביה דרוח נבואה ביה האט ער געזאגט אל יחר אפך בעבדך ווייל דאס וויסן נבואתו מסתלקת די גאנצע מעלה דיינע, ווייל פרעה זאגט אין נבון וחכם כמוך, דרוח נבואה ביה, אבער כל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת, אם נביא נבואתו מסתלקת. איז גיב אכטונג זיי נישט אין כעס, ווייל דו קענסט דא פארלירן די גאנצע מצב, כי כמוך כפרעה זאל בלייבן פונקט ווי פרעה, די גאנצע וואס פרעה האט דיר געמאכט גרויס, ווייל דו ביסט א נביא און א חכם מער פון אים. יא, אבער על כל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת, אם נביא נבואתו מסתלקת, דו ווילסט אמת זאל בלייבן פונקט ווי פרעה. אין בעל שם טוב על התורה, ווערט דאך געברענגט דאס אינטערסאנטע זאך בשם שו"ת מאיר נתיבים, אז דא ויגש אליו יהודה אויף דעם נושא, זאגט אזוי שטייט ויאמר בי אדוני, זאגט אזוי בי איז איבעריג, ער איז געגאנגען רעדן מיט אים, שטייט ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ער איז געגאנגען אים רעדן מיט אים קשות, שטייט נאך אזעלכע שטרענג, וואס איז בי? וואס איז בי? ער איז געגאנגען געגאנגען שטרענג. און וואס איז נא? בי אדוני ידבר נא עבדך דבר. וואס איז נא? ער איז געגאנגען רעדן מיט אים שטרענג. בי איז איבעריג, נא איז איבעריג. וואס נאך איז איבעריג? ואל יחר אפך בעבדך, פארקערט, ער האט געוואלט ויחר אפך בעבדך, ער האט זיך געוואלט אריינשיסן אין אים, ער האט זיך געוואלט עס ווערן. ויחר איז אל אויך איבעריג. בי איז איבריג, נא איז איבריג, אל, נישט ואל, די ו' איז נישט איבריג, עס האט געדארפן צו שטיין ויחר אפך בעבדך, די אל איז אבער איבריג, בי נא אל, יא? און ווער נאך איז איבריג? נאך איין אות? כי כמוך כפרעה, די כ' איז איבריג, כי כמוך פרעה, וואס איז כ', וואס איז די כ' פרעה? בי נא אל מיטן כ' פון כפרעה. ברענגט ער אזוי, דער בעל שם הקדוש האט געזאגט א סגולה ווען א מענטש ער זעט ער שטייט אין א נסיון פון כעס, און וואס איז די סגולה?
שנעל זאגן דעם פסוק במה יזכה נער את אורחו לשמור כדברך, און מכוון זיין די שם וואס איז יוצא פון די ראשי תיבות אין דעם פסוק, בית יוד נ, במה יזכה נער את אורחו לשמור כדברך, ווייל די שם וואס גייט ארויס אין די ראשי תיבות, דאס איז מסוגל אפשטעלן כעס. זאגט ער, יהודה האט געוואלט דא גיין אין א קושיא, ער האט געוואלט אריינשיסן אין אים, קוקט אריין אין מדרש, אוי וואס יהודה האט אים געזאגט דארטן, דא גייט זיין בלוט דא יעצט, אבער יהודה האט געוואלט אכטונג געבן, אלצדינג, ער האט געוואלט שרייען אבער אן די הארץ, די הארץ זאל נישט זיין אין כעס. די הארץ זאל נישט זיין אין כעס, וואס האט ער געמאכט?

דעם ר' חיים האט געהערט די מעשה פון דעם אינגל אליינס, א מעשה נורא, דער שינאווער רב איז געווען דא אין מקווה אין צפת, דאך שטייט דאך עד היום די מקווה דארטן אין צאנזער בית מדרש אין צפת, און דער שינאווער רב האט געהאט אן ענין, אן ענין א קפידא וואס מי יעמוד בסוד קדושים, קיינער זאל נישט זיין פאר אים אין מקווה, קיינער זאל נישט גיין פאר אים אין מקווה, דער שינאווער רב האט אריינגעלייגט די פיס אין מקווה, און ער האט געפילט אזוי, ער האט מרגיש געווען איינער איז געווען דארטן.

אינמיטן סעודה האט די שינאווער רב געזאגט, ס'איז קיין שום מופת נישט, ס'איז קיין שום מופת נישט, נאר וואס? איך האב געהאט א שארפן ענין קיינער זאל נישט גיין פאר מיר אין מקווה, און איך האב געזען, איך האב געפילט אז איינער איז געווען פאר מיר, איך האב געהאט א שווערע נסיון פון כעס, געהאט א שווערע נסיון פון כעס, און איך האב איינגעהאלטן די כעס און דאס האב איך אים אוועק געגעבן, פון דעם איז ער געהאלפן געווארן מיט א קינד, דעם ר' חיים האט געהערט די מעשה פון דעם קינד.

און אמאל געקומען צו רב דוד'ל, זיידע רב דוד'ל, רב דוד'ל איז ער געקומען צו רב דוד'ל און האט געגעבן שלח מנות געווען פורים. אין סגרים ממש מסיק מיט אים, מיט אים געווען געפער. האט רב דוד'ל אים געזאגט איך נעם נישט דעם שלח מנות ביז דו זאגסט נישט צו אז דו וועסט נישט זיין מער אין כעס. האט ער געזאגט פאר רב דוד'ל יא איך וועל זיך משתדל זיין, איך נעם נישט אן קיין השתדלות, נעם עס צוריק. נישט געוואוסט ווי ס'איז וויסטע, אבער דא וויל מען נישט נעמען קיין משלוח מנות, ס'איז צו צו. בקיצור איז געגאנגען אהין און צוריק און אהין און צוריק ביז צום שקיעה, א מינוט פארן שקיעה איז אריינגעלאפן מיט משלוח מנות און געגעבן א טראסק אויפן טיש צו ר' דוד'לען און האט געשריגן זאל שוין זיין די לעצטע כעס! זאל שוין זיין די לעצטע כעס! האט זיך געגעבן א דריי און זיי זאגן זייט דעמאלטס האט מען נישט געהערט פון אים קיין הויך ווארט. נו ווייל ס'איז דא אסאך מאל א מענטש מיינט ער איז נישט מסוגל צו דעם, ס'איז דא אמאל וואס מ'זעהט

אוי האבן זיי איינגעזעהן אז פון וואס איז געווען די מכירת יוסף, עס איז געקומען פון איין שורש, פון קנאה ושנאה, שנאת חינם. און זיי האבן דעמאלטס געזעהן אז מען איז נאך נישט פטור געווארן פון דעם, מיט די מכירה, מיט אלעס וואס מען האט חרטה, אבער פון די שנאת חינם איז מען נישט פטור געווארן, און מען האט געזעהן אז ווען דער רק אייבן אין טויזנט יאר ארום וועט נאך זיין א חורבן בית המקדש וועגן דעם שנאת חינם. האבן זיי וועגן דעם געוויינט, און ער זאגט זיי האבן עס געוואלט מתקן זיין, וואס האבן זיי געמאכט? האט יעדער איינער געוויינט אויף די צווייטנס חורבן, אהבת חינם.

פרנסה, והיה ויצא האחד מאתי טייטש ס'ווערט א מחלוקת די אחדות גייט ארויס ואומר אך טרוף טורף די פרנסה ווערט מטורף די תורה ווערט מטורף ווייל די ווייל ברענגט די לשון פון של"ה הקדוש א מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות ווייל מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות דערפאר ויצא האחד מאתי איז א סגולה פרנסה פרנסה רעדט זיך שוין עפעס אנדערש א סגולה פרנסה זאגט ער רבי משה בצלאל זאגן א ברודער פון אים ר' עמוס דארטן געווען אין פזירה וואס האט דחקות מען האט אים געזאגט מען דארף דא מאכן סדר איז ווי צוריך די דחקות איז געפאלן זאגט ער יא יא די ערשטע סדר איז מען דארף מאכן דא אכט טעג איז דא פון מחלוקת ווייל מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות שטייט אין של"ה הקדוש פארשטייט איר זאגט ער ווי דער חתם סופר זאגט והיה ויצא האחד מאתי ואומר אך טרוף טורף און די הייליגע חתם סופר זאגט די וואך אין פרשת ויגש אויף דעם ענין א מורא'דיגע ווארט מ'זאגט אויף דעם ענין א מורא'דיגע ווארט, ס'דא א פסוק, השם גבולך שלום, חלב חטים ישביעך. זאגט דער חתם הייליגער חתם סופר אזוי. ס'דא קלוגע מענטשן, קלוג, קלוג, אבער מ'זעט ס'דא א וואנט ביז דא איז די קלוגשאפט, עד פה תבוא, ס'קומט צו דעם, ער מאכט שוין שטותים. מ'זעט עס עד היום הזה ביי אזא או, קלוגע מענטש, געקומען צו געלט, ער די מאכט שטותים, ווי פאסט עס זיך א קלוגע מענטש?

ווען אזוי א פראנק וויל ער זאגט ער די וואנט ביי אים איז כבוד ס'איז דא א דריטע מענטש זאגט ער וואס איז די די וואנט פון זיין פקחות די קנאה וואס טייטש ער טוט מאכן אלצדינג ער קלוג קלוג ס'קומט צו א קנאה די מענטש מאכט שטותים ער מאכט שטותים וואס איז קנאה ער האט געדאס אזוי דער הייליגער חתם סופר אן אן ערליכע איד א איד א צדיק איז דאס מוח שליט על הלב ער האט נישט די וואנט פון כבוד ער האט נישט די וואנט פון געלט, ער האט נישט די וואנט פון קנאה. ס'טייטש א ערליכע איד איז די מח שליט, די שכל גייט אריבער, ער לאזט נישט דעם קנאה זיך משתלט זיין, ווייל די שכל גייט אריבער דעם קנאה. ביי א ערליכע איד איז נישטא דער וואנט. זאגט דער הייליגער חתם סופר אבער אן ערליכע איד האט אויך א וואנט, וואס איז די וואנט פון זיין שכל וואס דארטן שטעלט זיך אפ די שכל? וואס? די וואנט הייסט שלום, וועגן שלום מאכט ער שטותים. ווי קלוג איך בין, כ'גיי מאכן נארישקייטן לכבוד שלום. טייטשט דער חתם סופר השם גבולך שלום, די גבול פון א צדיק צו זיין שכל, ביי שלום מאכט ער שטותים. די גבול פונעם שכל איז שלום, שלום מאכט ער שטותים. איז ממשיך דער הייליגער חתם סופר, וואס באצאלט אים פאר דעם דער אייבערשטער? חלב חטים ישביעך עשירות. עשירות פארוואס? ווייל אין שבת קנ"ו זאגט תוספות, די גמרא זאגט דאך בני חיי מזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזל תליא מילתא, וואס פשט? פרנסה ווענדט זיך אין מזל. פרנסה ווענדט זיך אין מזל. אבער תוספות אויפן פלאץ זאגט זכות גדול משנה המזל. אז זכות גדול משנה המזל זאגט דער הייליגער חתם סופר וואס איז די זכות גדול משנה המזל? דער השם גבולך שלום. דאס מאכט שטיצען וועגן שלום. דאס איז משנה המזל, חלב חטים ישביעך, ער ווערט א גביר.

ויזוהר ממחלוקת להיות רודף שלום ולהיות מן הנעלבים ואינן עולבין ובזה שב ורפא לו. ס'איז נישט שלעכט די סגולות, אבער צער גידול בנים איז דאך נאך מער שווערער, און מחוץ אויף פרנסה איז דאך אויך מער שווערער, ווי האט ער געזאגט וואס טוט מען נישט פאר פרנסה? השם גבולך שלום חס ושלום.

ויגידו לו ליימער מיט די קימען זאגן פאר יענקל בוויני אוי די אויס דער איך אין מויז דער כל ארץ מצרים וואו יו פאק ליבער קלוי אין אין איך גלייב נישט וויי דאברי אלע סקול דברי אויס וויי יאר איז א גולוי אוי די זען די וועגלעך אז שול אחרי זה דאס איז אויס דוי פרירי אח יעקב אביר וואס איז דא געווען וואס איז דא גולוי ט א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט אזוי, די עולם וועט עס מבסדר זיין, די עולם זעהן שטייט אזוי, פרעה זאגט צו יוסף'ן, נעם עגלות פון דא, שיק אראפ צו דיין טאטע'ן, זאל ער קענען אראפברענגען אלע קינדער. עס שטייט אין פסוק אזוי, ואתה צויתה זאת עשו. פרעה האט געזאגט פאר יוסף'ן, ואתה צויתה זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות, לטפכם ולנשיכם, ונשאתם את אביכם ובאתם. פרעגט ער, איך פארשטיי נישט.

שטייט אזוי כל איש ישראל, אויב איר געדענקט ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, וואס שטייט שפעטער? טפכם נשיכם. זאגט די הייליגע חתם סופר, זענען געקומען כל איש ישראל, אלע זענען געקומען, האט משה רבינו געזאגט א מינוט א מינוט, אכטונג עס זאל נישט זיין קיין תערובות, טפכם זאלן שטיין צווישן איש ישראל מיט נשיכם, דאס איז זיין די הפסק. די קליינע קינדער זאלן זיין בהפסק. אתם נצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם זקניכם כל איש ישראל אלע קומען און זאל זיין טפכם זאל זיין די מפסיק טפכם נשיכם די טפכם זאל זיין מפסיק צווישן איש ישראל מיט נשיכם אזוי זאגט די הייליגע חתם סופר זאגט ער אזוי יוסף הצדיק ווייסט מען דאך געווען די גרויסע צדיק אבער ס'איז ידוע די שפיץ איז צדיק יסוד עולם וואס דער יסוד יוסף יסוד צדיק האט משפיע געווען אז אין מצרים האט מען אויך געוואוסט גדרים אין יראת שמים, עד כדי כך אז פרעה האט פארשטאנען און ער האט געזאגט קחו לכם עגלות לטפכם ולנשיכם, אז די טפכם זאלן מפסיק זיין צווישן לכם מיט נשיכם, אז די טפכם זאלן מפסיק זיין צווישן לכם מיט נשיכם. די ברידער זענען צוריק געקומען צו יעקב אבינו און זאגן ויגידו לו עוד יוסף חי, זאלסט וויסן די יסוד יוסף אפילו ער איז אין ערות מצרים אבער איז געבליבן דער זעלבער יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים פארקערט ער האט נאך אויסגעלערנט זיי גדרים אין יראת שמים, ויפג לבו כי לא האמין להם, יעקב אבינו זאגט מען קען נישט גלייבן אזא זאך אין ערות מצרים, ווי קען דאס זיין?

דא א עצה לא עלינו, ווי? מיט די טרייפענע כלים דארטן, מיט די כלים קען מען דארטן עפעס מאכן וואס אלע זאלן זיך זעהן, האט עפעס א נאמען? עס האט א נאמען ווי אזוי מען קען זיך אלע זעהן, אבער דו זאגסט זיין ווייב האט געזאגט בשום פנים ואופן זי גייט נישט דארטן, בשום פנים ואופן נישט, מען האט איר געזאגט נישט ביי דיר אין שטוב, זי איז געגאנגען צו א חבר'טע, מיטהאלטן, מען דארף דאך מיטהאלטן דעם שיעור, פארפעלסט א שיעור, בשום פנים ואופן נישט, די כלים גיי איך נישט, בשום פנים ואופן נישט, האט ער מיר געזאגט א מורא'דיגע זאך, זי איז געבליבן אין שטוב. און פאר צוויי וואכן צוריק זי איז געבליבן אין שטוב, ס'איז געווען דינסטאג נאכמיטאג, און זי האט געפילט א בעיבי פון א האלבע יאר, זי האט געפילט עפעס שוועריגקייט אין די אטעמען, האט זי גערופן א דאקטער גלייך, דער דאקטער זאגט שנעל אריין אין שפיטאל, געראטעוועט פון מוות עריסה, געראטעוועט פון מוות עריסה, ער האט מיר געזאגט, די הונדערט פראצענט זאגט ער, הונדערט פראצענט קיין בעיביסיטער וואלט עס נישט געקענט מערקן, די מאמע האט עס געמערקט, די בעיביסיטער וואלט עס נישט געמערקט. די בעיבי דאס איז נאר פון א גדר אין יראת שמים לכם ולטפכם ולנשיכם יעדע איינער מיט זיינע גדרים א גדר אין יראת שמים און פארשטייט זיך רבותי ער זאגט דער דער דער מלבי"ם ער זאגט די וואך ער פרעגט אים ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך

אה, זאָגט דער מלבי"ם, יעקבֿ אָבֿינו האָט אים געעפֿנט דעם פּרעה דעם קאָפּ, פּרעה פֿרעגט יעקבֿן, כּמה ימי שני חײיך? װאָס טײַטש חײיך? װאָס טײַטש געלעבט הײסט נאָר, װען הײסט געלעבט? אַ טאָג װאָס מע לערנט און מע דאַװנט, דאָס הײסט געלעבט. דאָס הײסט אַ געלעבעדיקע טאָג. װײַל אַ טאָג װאָס מע עסט און מע טרינקט און מע דרײט זיך אַרום, דאָס איז דאָך אַ לעבן װי אַ בהמה, דאָס הײסט נישט קײן לעבן. יעקב אבינו האט אים געענטפערט ברוב ענווה, שלושים ימי שני מגורי, שלושים ומאת שנה איך דריי זיך, איך וואוין דא אויף די וועלט שלושים ומאת שנה, דאס איז נישט קיין לעבן. ליידער זאגט ער אים ברוב ענווה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, די טעג וואס איך האב געלעבט, דאס איז ליידער מעט ורעים, ליידער גאנץ ווייניג אויסגענוצט, זיי האבן ווייניג אויס, דאס איז יעקב אבינו, דער דער גרויסער בחיר שבאבות, וואס איז געווען באהאלטן אין שם ועבר י"ד שנה, וואס ער יעקב איש תם יושב אהלים האט געזאגט ברוב ענווה. אויף אונז די לימוד, ימי שני מגורי, דאס איז נישט קיין לעבן, דו ווייסט דאך די מעשה וואס איז געווען דארטן געווען א בחור א גרויסע תלמיד חכם, אבער צו קיין שידוך איז נישט געגאנגען, פארוואס? די טאטע דאס האט געשטערט די שידוכים, ווייל די שב טאטע איז געווען דארטן א גס רוח, בחיצוניות ובפנימיות, א גס, און געקאטשעט פון די הערינג צו די טשולנט, און עס איז געווען א בושה זיך משדך זיין מיט אים, און ס'איז נישט געגאנגען קיין שידוך וועגן דעם טאטן, א פעאיגער שדכן אריין אין בילד, און זאגט איך וועל מאכן דאס שידוך. האָט געגעבן אַ טעלעפֿאָן צום אַבֿי הבּת, כ'האָב פֿאַר דיר, אַ בחור אַ תּלמיד חכם, נישט זײער גוט, אָהאָ, װאָס איז מיטן טאַטן? דער טאַטע לעבט שױן נישט! דער טאַטע לעבט נישט! דער שידוך האָט זיך אָנגעהױבן צו רירן, מ'האָט געבראָכן טעלער, ס'איז געװאָרן אַ תּנאָים, און בײַם תּנאָים זעט דער אַבֿי הכּלה, װי אײנער זיצט לעבן חתן, און קאַטשעט אַ גס, און קאַטשעט אַרײַן, װי ער קען נאָר, און פֿליט. איז ער צוגעלאָפֿן צו אײנעם און האָט אים געפֿרעגט, זאָג נאָר, װער האָט עפּעס זיך אַװעקגעזעצט דאָרטן נעבן מײַן חתן אױבן? זאגט אים יענער, אבער דו ווייסט נישט ווער דאס איז? דאס איז דאך דיין מחותן, דאך דער אבי החתן. דאס איז מיין מחותן? ער איז געלאפן צום שדכן אינמיטן תנאים און ער זאגט, דו שקרן, דו האסט דאך מיר געזאגט ער לעבט נישט. האט זיך דער שדכן אויסגעדרייט מיטן פנים צו מזרח און ער פרעגט אים, איך פרעג דיך, דאס הייסט געלעבט? דאס הייסט געלעבט? דערפאר שטייט, פרעה פרעגט אים, כמה ימי שני חייך, זאגט אים יעקב אבינו, דאס איז נישט געלעבט, ימי שני מגורי.

אז זיך דרייען ארום, ער עסט ווייל ער זאל קענען האבן כח צו ארבעטן, ארבעט כדי ער זאל האבן עסן, ער דרייט זיך ארום און ארום, דאס איז רשעים'ס הלכה, עס איז נישטא קיין פינטל, און אן ערליכע איד ער עסט ער זאל האבן כח צו לערנען און דאווענען, ער ארבעט כדי ער זאל האבן געלט מפרנס זיין די קינדער, מאכן צדקה וחסד, חתונה מאכן קינדער, סביב דאס איז רשעים'ס הלכה. טײַטשט דער מאַטערסדאָרפֿער רבֿ, דאָס איז טײַטש, וירא אַ עגלה ערופֿה. וואָס טײַטש עגלה ערופֿה? וירא את העגלות. עגלות איז אויך אַ עיגול. אַרום און אַרום! ער אַרבעט, פֿאַר האָבן כּוח צו אַרבעטן. אַרבעט, פֿאַר האָבן געלט צו עסן. דער עיגול, דאָס ערופֿה, איז עורף דעם קאָפּ פֿון דעם, וואָס מאַכט דאָס. ס'איז נעבעך נישט קיין לעבן דאָס. ס'איז עורף דעם גאַנצן לעבן. דער עגלה ערופֿה.

עס שטייט פון דובנער מגיד ער זאגט אויף די גמרא אין ביצה דאס ווארט הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא מיט דער מיט דער מגיד דאס איז דאס דאכלי נהמא בנהמא ער עסט כדי זאל האבן כח צו ארבעטן ארבעט ווייל ער זאל קענען עסן ס'איז נהמא בנהמא עס דרייט זיך אלץ אין ברויט ברויט אויף צו עסן אויף ארבעטן ארבעטן אויף עסן נהמא בנהמא זאגט דער אלטע סקולענער

טייטשט ר' מאיר פרעמישלאנער טייטש ויהי מקץ שנתיים ימים ס'איז א ויהי ס'איז א צער אז ס'קומט מקץ זעהט מען פון די שנתיים איז געבליבן ימים פון אלע יארן געבליבן דא טעג ממילא פארקערט אז די מענטש גיבט זיך א נעם מיט א שאקל מיט א שאקל ניצט אויס די צייט ווי ס'דארף צו זיין ארום און ארום א ווארט, רבותי. א אינגעלינגען, די אמרי אמת האט געהאט די כתב יד, האט ער געהאט אסאך כתב יד פון ראשונים מיט אחרונים וואס ער האט מוציא לאור געווען. ער האט איבערגעגעבן, האט געהאט כתב יד פון ר' חיים וויטאל, א פירוש אויף מכילתא, און האט עס איבערגעלאזט ביי א גרויסן מוציא לאור מפורסם אין ירושלים האט געהייסן ר' ליפא שוואגער.

מיט דעם הייליגן קארלינער, מיט דעם רבי אברהם אלימלך, און וואס איז געווען די סוף, ווייסן אלע, אז דער קארלינער איז אנגעקומען קיין פוילן און גלייך פארברענט געווארן, און ווי די כתבים איז ווייסט מען נישט עד היום הזה, די שליח איז געווען דער קארלינער, און און ווי די כתבים זענען ווייסט מען נישט עד היום הזה. איז נאך דער אמרי אמת איז דאך בניסי ניסים ארויף געקומען דא אין לאנד, גלייך ער איז אנגעקומען דא,

אמרי אמת האט אים געזאגט איך געדענק איין זאך אז ס'איז געשטאנען אין הקדמה אז ר' חיים וויטאל האט געשריבן דארטן אין הקדמה ס'איז דאך געווען א פירוש ר' חיים וויטאל אויף מכילתא אין הקדמה איז געשטאנען ר' חיים וויטאל האט געשריבן אחר גמרי לכתוב זה החיבור נאך וואס כ'האב געענדיגט דאס שרייבן נתגלה לי בחלום איז אים נתגלה געווארן אז יענע וואכעדיגע סדרה שטייט הם יצאו את העיר לא הרחיקו נאך וואס ער האט אריינגעלייגט, מנשה האט אריינגעלייגט דער גביע ביי בנימין, דער בעכער ביי בנימין, הם יצאו את העיר, זיי זענען ארויסגעגאנגען, די ברידער זענען ארויסגעגאנגען פון שטאט לא הרחיקו, און ויוסף אמר לאשר על ביתו, יוסף האט געזאגט פאר מנשה, קום רדוף אחרי האנשים, גיי לויף נאך און זאלסט זיי פרעגן ואמרת אליהם, למה שלמתם רעה תחת טובה, והשגתם ואמרת אליהם, למה שלמתם רעה תחת טובה, און אזוי האט מען זיי צוריקגעברענגט נעבעך, מען האט געטראפן די גביע ביי בנימין. נתגלה לי בחלום. אז פארוואס הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדוף וואס איז די יאגעניש לא הרחיקו רדוף לויף וואס איז די נתגלה לי בחלום אז יוסף הצדיק האט געזאגט פאר מנשה די הלכה אין תפילת הדרך איז נאר נאך א פרסה ווען מ'גייט ארויס פון שטאט דעמאלט קען מען זאגן תפילת הדרך פאר א פרסה קען מען נישט זאגן

כדור מען דארף אזוי פיל שמירה און אזוי שמירה נו נאך א תפילת הדרך קען מען קיין שום שלעכטס נישט טון די אמרי אמת האט שפעטער מוסיף געווען מדיליה פון זיך אז ס'קען זיין דערפאר שטייט פריער אין פסוק אז יוסף האט געזאגט למנשה מלא אמתחות האנשים אוכל פיל אן די זעק מיט עסן פארוואס ווייל ס'זאל זיין שווער צו גיין ס'זאל געדויערן צייט ביז זיי וועלן אנקומען צו א פרסה ס'זאל געדויערן צייט

איין באנאנע מיט איין עפל מיט איין קארטאפל מיט איין ציבעלע מיט איין קנאבל געווען נעבעך א דחקות די קינדער קומען דארטן אין געשעפט האט ער געזעהן דארטן א זאך דאס הייסט דובדבנים מסוכנים דובדבנים מסוכרים טשערי טשערי רופט מען דאס טשערי עולם ווייסט וואס דאס איז דאס זענען דובדבנים

די קינד קומט אהיים פרעגט די קינד די מאמע דעם קינד פון ווי קומט די טשערי האט ער איר דערציילט אז דער מוכר האט אים געהייסן אריינלייגן און ער האט נישט געוואלט האט דער מוכר אליינס אריינגעלייגט האט די מאמע געפרעגט דעם קינד א אינגל פון זיבן יאר געווען א אינגל פון זיבן יאר פרעגט די מאמע דעם קינד פארוואס נישט געוואלט טאקע אריינלייגן האט ער געוואלט אריינלייגן פארוואס נישט געוואלט אריינלייגן האט געזאגט מאמע, א ירושלימ'ער אינגל, זיבן יאר אלט, מאמע מוז זיכער אריינלייגן מיט מיינע קליינע הענטעלעך, וויפיל האט שוין אריינגעלייגט, איך וויל דער מוכר זאל אנפילן מיט זיינע הענט, ער זאל אנפילן מיט זיינע הענט, אוי וויי. ער זאגט דאס איז די טייטש ונא אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם מיט דיינע ביזנעס וויסטע, כי אם לידך המלאה מיט די פולע, אוי דארטן איז נישט ארבעט, כי אם לידך המלאה הרחבה והקדושה, טייטש די דברי ישראל די וואך, דאס טייטש ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו, לחם לפי הטף, זאגט ער וואס טייטש לפי הטף?

א קליין אינגל דאגה'ט פון ווי ער וועט האבן א נאכטמאל? ניין. ווי האט מען מארגן פרישטאג קאכט נישט ער ווייסט ער האט א טאטן. וויפיל ער וועט זיין א קליין אינגל וועט אויפהערן צו דאגה'ען אזויפיל צו האבן פרנסה. איך אים לפי הטוב. יא.

זאגן זיי אז יענער האט זיך פארשפעטיגט, ווייסט וואס ער האט זיך האט ער געלייגט, יענער האט זיך פארשפעטיגט, איז ווען יענער פלעגט זיך פארשפעטיגן, ר' משה לעלובער האט אים געקלאפט אין טיר, זאל שוין אויפשטיין ווייל ס'איז געקומען קונים ווארטן אינדרויסן, קונים ווארטן אינדרויסן, זאל אויפשטיין קונים ווארטן אינדרויסן, פארשטייט רבותי? אה? מוז זיין א נגיעה, אפשר עפעס א נגיעה, א נגיעה, א נגיעה אין די מעשה. זיי זענען נישט נגיע, זיי נישט אין א דרגה יענעם אויפוועקן, זיי גייען טיילן קונים אבער לכל הפחות נישט יענעם איינשלעפן, פארשטייט? לכל הפחות פארשטייט? ס'איז עפעס א נגיעה. ר' משה לעלובער, ער דערציילט ר' משה לעלובער, ער איז געווען א איידעם ביים יוד הקדוש.

האט אים רבי דוד לעלובער געזאגט, איר ווילט אוודאי אז מען זאל מקדש זיין מיט א טבעת של זהב, איר זאלט וויסן קלאר אז איך גיב דאס נישט, ביי מיר איז מען נישט מקדש מיט קיין זהב, נאר מיט כסף. דאס האט דער יוד הקדוש זיך געשטעלט, בשום פנים ואופן נישט, א טבעת של זהב מוז זיין. די טבעת של זהב מוז זיין. און די שידוך האט זיך געענדיגט אן מכריע זיין לכאן או לכאן. ס'איז געקומען צו די.

עס האט נישט געשינען ס'איז אדער ארויף אדער אראפ און נישט געהאט קיין מנוחה. האט ר' משה לעלובער אים געזאגט אויף די גמרא וואס מען האט פריער דערמאנט דא, ר' חנינא בן דוסא, יא, אז ער האט געבעטן רחמים ווען עס איז געווען דחיקא ליה שעתא ער האט נישט געהאט האט מען אראפגעגעבן א גאלדענע פיס פון הימל. שפעטער האט ער געזען אז אויבן אין הימל פעלט אים איין פיס, האט ער געבעטן רחמים, מען האט צוריקגענומען דעם פיס. איז די גמרא דארטן ווער ס'געדענקט די גמרא, די גמרא זאגט דארטן אין תענית כד עמוד כה, די גמרא זאגט דארטן אז תנא גדול הנס האחרון מן הראשון, אז די נס אז מ'האט צוריק גענומען די פיס אויבן איז גרעסער פון די נס אז מ'האט אראפ געשיקט די פיס, פארוואס? ווייל גמירי, מיר האבן במסורה, משמיא מיהב יהבי, מ'געבט פון הימל השפעות אבער מישקל לא שקלי, מ'נעמט נישט צו, מ'געבט השפעות אבער מ'נעמט נישט צו, ס'איז נישט קיין עלעוועיטאר, ס'איז נישט קיין מעלית, מ'האט געגעבן איז געגעבן. איז די נס אז מ'האט צוריק גענומען איז גרעסער. האט ר' משה לעלובער געזאגט פאר דעם אינגערמאן, האט ער געוויינט אז די פרנסה איז אדער ארויף אדער אראפ, האט ער אים געזאגט גמירי, וועסטו מאכן א שיעור גמרא בקביעות, משמיא מיהב יהבי וועט מען דיר געבן שפע מישקל לא שקלי מ'וועט נישט צונעמען, וכך הוה. א שיעור גמרא בקביעות. א שיעור גמרא בקביעות. איז שווער די קביעות, אבער ווייטער וואס טוט מען נישט פאר קיין פרנסה, משמיא נאה ווי אויף.

פאר די געלט, פאר די געלט א ראדע, פאר די געלט, און די גאנצע געלט האט ער אים געגעבן אזוי אפשטעלן אז ער האט אים ווייל ער האט געוואלט ארויסגיין קויפן ערבות, ווען ער איז אנגעקומען דא איז ער אנגעקומען בעירום און חוסר כל און האט ארויסגעשיקט בריוון און זיי שיקן געלט, מען דארף שיקן געלט אויב מען טרעפט נייע געלט אויפן פוילן, אלצדינג וועגן א מצוה וועגן ערבות איז געווען שייך, איז געווען חללי דארעם. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, און לאמיר מסיים זיין רבותי, לאמיר מסיים זיין רבותי, די אייבערשטער האט אונז דאך דא הבטחה יהיה לששון ולשמחה די וואך, צו מתיר וועט עס דא האבן א מורא'דיגער חתם סופר, ס'באקאנט ווער ס'ווייסט, אבער ס'איז עשרה בטבת, ס'איז א דערהער וואס מען פאסט דא עשרה בטבת, ס'איז א מורא'דיגער דערהער ווי די חתם סופר לערנט דא פשט. דאך ידוע דער אבודרהם, די בית יוסף ברענגט אין תק"נ, אז עשרה בטבת ווען ס'וואלט געפאלן שבת, וואלט מען געדארפט פאסטן שבת.

און תענית חלום פאסט מען יא? גוט פארשטייט זאגט דער חתם סופר די הסבר איז פשוט, ווייל תשעה באב איז אויף א חורבן וואס איז געווען אויף א עבר, א עבר ביסטו מצווה קומט שבת דארפסטו פארגעסן שבת, נישטא קיין אבילות נישטא קיין עבר, תענית חלום ווייל דו האסט מורא אויפן עתיד, און היות דאס פארברענט דיך דעם חלום, היות אויף א עתיד, מעגסטו עס מאכן שבת.

זאגט דער חתם סופר, כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, יעדן יאר זיצט בית דין של מעלה עשרה בטבת און מ'איז דן, צו די יאר זאל מען שוין אויפבויען דער בית המקדש, צו די יאר זאל נאך בלייבן א חורבן. קומט דאך אויס אז עשרה בטבת איז דאך על שם העתיד, פונקט ווי א תענית חלום, דערפאר ווען ס'איז בשבת וואלט מען געדארפט פאסטן שבת, ווייל ס'איז על שם העתיד פונקט ווי תענית חלום.

לא עלינו ולא עליכם, מען געזעצט אמאל קינדער זענען געזעצן אין שבעה נאך א מאמע אוועק נאך נאך אפאר יאר וואס האט געליטן מיט יענע מחלה פאר די גוים פאר א רב און די קינדער האבן גערעדט אזוי צווישן זיך ווען איז געווען די שווערסטע טאג איינער האט געזאגט די טאג פון אפאראציע איז געווען א שווערע טאג איינער האט געזאגט די טאג פון די שטראלן איז געווען פון די כימא איז געווען איינער זאגט פון די ווען איז געווען די שווערסטע טאג דער פראפעסאר דארט אריינגעקומען נאכן אויפווארעמען האט דער פראפעסאר געזאגט זייער אקצישע קאפ

און אלע, יעדער איינער, יעדער בחור וואס בר מצוה וויל ער וואקסן א גדול הדור, ווער נישט? נו און ווי זענען אלע גדולי הדור? יעדער איינער האט זיך אזא עשרה בטבת, ווען עס האט זיך אנגעהויבן דארטן די גליטש דארטן, מען פארשטייט, ווען עס האט זיך אנגעהויבן, ווען ער האט עפעס פורץ געווען עפעס א גדר, וואס די עשרה בטבת איז די זמן וואס לגדור גדר ולעמוד בפרץ, ווען לגדור גדר ולעמוד בפרץ, איז דאס אין יראת שמים, איז דאס אין התמדה בתורה, און דער באשעפער זיך מרחם זיין איז דאך דער הבטחה פון נביא כה אמר ה'.